און דאָ ניט קײן װינט, אַ שטורעם, אַ שטורעם, װאָס באַנײַט די װעלט, װאָס טראָגט מיט זיך האָפֿענונג, לעבן, צוקונפֿט, אַ רױטער שטורעם. און ער טוט אַזױ פֿריש און שטאַרק אַ הילך אין די לידער פֿון די אָנהײבער פֿון דער נײַער ייִדישער דיכטונג, אין האָפֿשטײנס אָקטאָבער, אין שװאַרצמאַנס דער שׂונא בײַ די טױערן, אין מאַרקישעס ברידער. און מעגליך אמשטארקסטן אנטפלעקט זיך דער אנהייב פון דער נייער עפאכע מיטן פייער און בראנד פון אירע גרויסע געפעכטן ביי לייב קוויטקא אין זיין פאעמע אין רויטן שטורעם וועלכע ער האט אנגעשריבן אין טויזנט נײַן הונדערט אַכצנטן יאר.

אָט דער מיר װילן ניט האָט דורכגעקלונגען װי אַן אַנטשידענער פּראָטעסט פֿון אַ נײַעם יונגן דור, װאָס זאָגט זיך אָפּ פֿונעם שװערן פֿאַרפּלאָגטן נעכטן. ער טוט עס ניט סתּם, ניט פֿון פּוסטער עקשנות, נײן, ער טוט עס אין נאָמען פֿונעם נײַעם, װאָס קומט, װאָס ער זעט און פֿילט עס שױן בפּועל ממש.

און ווי פרעכטיג עס איז דא אויסגעדריקט דער פארשטאנד אז אלץ וואס ווערט געטאן איז צוליב דעם גרויסן מארגן, מארגן, מארגן, פאר דיין העל טראגן מיר די לעבנס אפ. און דאס ווארט וואס שליסט די פאעמע און קלינגט ווי אן אנהייב פון נייע גרויסע ווערק, מיר,

לאָמיר אָקאָרשט זיך אײַנהערן אין די ריטמען פֿון דער פּאָעמע. רײַסן מיר אַרױס לונג און לעבער פֿונעם בױך פֿון דער זיבן-גױדערדיקער זונה-גאַס, מיט די ביקסן קלאַפּן אױס אַף דער גאַס פּוסטער פֿאַס, קלאַפּן פֿאַר דער װעלט דער װיסטער װידער אױס, באַך! באַך!

דאס אלץ וואס איז אזוי פריש און שטארק פראקלאמירט געווארן אין קוויטקא'ס ערשטער פאעמע, איז שוין געבליבן מאסגעבנד פאר זיין גאנצער שפעטערדיגער שאפונג. און ניט נאר פאר זיינער, די העלע זוימען פון זיין רויטן שטורעם,

פונקט ווי אין רויטן שטורעם איז אט די ניט גרויסע ליד דורכגעדרונגען מיטן ליכטיקן גלויבן אינעם מארגן און מיט ציטעריקן געפיל פון אחריות פארן אונטערוואקסנדיקן דור. קוקט דאס ליכטיקע קינד מיט בלאנדן קעפל, סע קומט דעם נעכטן אונדז פארבייטן אויף זוניק גרויסן מארגן. קום זשע עס באזארגן.

סאוועטישע מענטשן געדענקט די איינגעחזרטע אין קינדערגארטן אנע וואנע בריגאדיר, א בריוו צום חבר וואראשילאוו, דאס פידעלע, דאס פערדל פון ביינאכט, און פיל פיל אנדערע. דער צארטסטער זינגער פון דער קינדערישער נשמה, דער שטאלץ פון דער סאוועטישער ליטעראטור, אזוי האט וועגן קוויטקאן געזאגט דער גרויסער אוקראינישער פאעט פאוולא טיטשינא.

זענען פארלייגט געווארן די יסודות פון זיין שפעטערדיגער שאפונג, אין די יארן פון דער גרויסער פאטערלענדישער מלחמה שאפט ער א גאנצע ריי באדייטנדיגע ווערק, אזעלכע ווי פייער אויף די שונאים, מענה לשון פון לעזער פאפערניק'ס מוטער, ער צאלט, דאס ווארט וועגן קינדער, דאס ווארט וועגן פריינטשאפט, און אנדערע.

צום זין פֿון אירע גענג, צום בלענד פֿון די געװעטן, איך בין אַ מענטש פֿון לאַנד פֿון די סאָװעטן. אַזאַ איז מלכּהס געזאַנג, און אַזאַ איז דער געזאַנג פֿון דעם טרײַען פּאַטריאָט און גרױסן סאָװעטישן דיכטער לײב קװיטקאָ.